דאס איז דער זעקסטער שיעור אין הלכות נידה. כ'וויל רעדן נאך זייער א וויכטיגע נקודה וועגן אפהיטן נידות. ס'דא ועד הארצי למען טהרת המשפחה ברענגט א מעשה, און ס'ווערט אויך געברענגט אין אפאר פון זייערע ספרים, ברענגען זיי דארט אז ס'איז געווען הרב יונה יאנין וואס ער איז די רב לעניני מקוואות פאר די רבנות אין ארץ ישראל, וואס ער איז געפארן פון ניו יארק אויף מעקסיקאו, און ס'איז געזעסן לעבן אים עפעס א געערטער גוי, ער געווען זייער שיין אנגעטוהן מיט אלעם, און דער רב פון די רבנות הראשית איז געזעסן לעבן אים, בקיצור דער רב זאגט ער איז געזעסן פארטיפט אין עפעס א גמרא, און ער האט געזען אז דער גוי, דער געערטער גוי, זיצט און ער ליינט לשון קודש זייער פלואענט אן קיין טעות, ס'איז אים געווען פאני דאס צו זען, פרעגט ער אים, זאג מיר כ'קען דיך עפעס פרעגן? זאגט ער יא, פרעגט ער דו ביסט א איד? זאגט ער אים ניין, פרעגט ער נו וויאזוי ליינסטו אזוי פלואענט לשון קודש? האט ער געזאגט אזוי, איך בין א פראפעסאר אין איינע פון די גרעסטע יוניווערסיטיס אין אמעריקע, און שוין זייער אסאך יאר וואס אונז זעמיר חוקר די אלע אידישע זאכן וואס האט צו טון מיט אידישקייט און מיט די הלכה, צו ס'האט א שייכות מיט מעדיקל סייענס אויכעט, מיט אנדערע ווערטער אונז קוק מיר אריין צו למשל אנצוטון שעטנז, צמר און פשתן, צו ס'האט א שייכות מיט געזונטהייט אויכעט. מיט רפֿואה, אָדער למשל ווי צו עסן חזיר, אָדער ווי צו עסן בשר בחלב, אָדער נבֿילות וטריפֿות, איז די זעלבע בהמה, דער איז אָפּגעהאַקט דעם קאָפּ און דער איז געשאָכטן, צי ס'האָט אַ שײַכות צו רפֿואה צי נישט. אונדז קוק מיר אויך אַרײַן אין אָרלה, כּלאים, זאַכן וואָס אונדז וויל מיר פֿאַרשטיין, צו ס'האט טאקע א שייכות צו רפואה צו נישט, צו דאס איז ממש א גזירת המלך, זאגט ער אזוי, אין זייער אסאך זאכן זעמיר געקומען דערויף אז ס'האט צו טון מיט רפואה, דאס איז דאך דער אמת, דער הייליגער רמבן זאגט אין פרשת קדושים אז די אלע מאכלות אסורות ברענגען אריין שלעכטע טבע'ס אין די מענטש, דער רמבן זאגט אפילו וועגן דעם איז די תורה מתיר געווען פיש וואס זיי האבן סנפיר און קשקשת און אנדערע נישט זאגט ער ווייל די אנדערע גייען צו נידריג אין וואסער האבן זיי פול מיט באצילן און ממילא וויל נישט דער אייבישטער אונז זאמער דאס עסן ווייל דער אייבישטער וויל אז אונז זאמער זיין אן עם קדוש. יעצט די אלע זאכן איז היינט זייער פארשטענדליך נישט אזוי ווי אמאל וואס מ'האט נישט פארשטאנען מ'האט געמיינט ס'איז ווילדע זאכן מ'האט נישט ארויס געהאט דזשינס מ'האט נישט ארויס געהאט אזויפיל זאכן אין די יומען באדי וואס מ'האט היינט ארויס היינט ווייסט מען אז א מענטש קען זיין אלערדזשיק צו א זאך, צו אז מען עסט דאס, דאס מאכט מער בלוט, ווען איינער האט היי בלאד פרעשור טאר ער עס נישט עסן, ווען איינער האט צוקער טאר ער יענץ נישט עסן, היינט ווייסט מען אז דער מענטש איז וואס ער עסט, אזוי ווי דער הייליגער רמבן איז מסביר ביי די אלע מאכלות אסורות. על כל פנים, צוביסלעך די גוים האבן אלעס דערגיין. און נאכדעם ווען ס'עט זיין ומלאה הארץ דעה את ה' מ'עט זעהן אז דער אייבישטער און זיין תורה דאס איז דאס העכסטע און דאס געלונגענסטע און דאס בעסטע וועט מען פארשטיין פארוואס דער אייבישטער האט עס אונז געגעבן ווייל אונז זעמער אן עם קדוש עניוועי זאגט ער צווישן די אלע זאכן האט מען אויכעט חוקר געווען די נושא פון טהרת המשפחה און פון צו מאכן בדיקות און פון צו גיין אין די מקווה. יעצט זיי האבן גענומען פראפעסארן און זיי האבן גענומען גרויסע סייענטיסטס גוים נישט קיין אידן בכלל. מ'האט גענומען אסאך מענטשן וואלאנטירס, מענער און פרויען וואס זענען ווילינג געווען צו האלטן טהרת המשפחה אזוי ווי ס'שטייט ביי אונז אין שלחן ערוך, מיט מקווה מיט אלעם פונקטליך, און זיי האבן געוואלט זען די פראגרעס וואס עט ארויסקומען פון דעם און צו וואו מ'עט אנקומען. עניוועי, און זענען אפילו געגאנגען אין א מקווה וואס איז כשר, זיי האבן נישט אויסגעזאגט פאר די בלנית, אז זיי זענען גוים. זיי האבן געווארט חמשה ימי טומאה, זיי האבן געמאכט א הפסק טהרה פאר בין השמשות מיט א מוך דחוק, און נאכדעם האבן זיי געמאכט יעדן טאג אינדערפרי און ביינאכט א בדיקה, און זיי האבן זיך מרחק געווען בימי נידה, און אויכעט בימי שבעה נקיים, אזוי ווי. די שלחן ערוך שרייבט פאר פאר אונז. זיי האבן אויכעט געהאלטן פרישה סמוך לווסת, ווען ס'האט געדארפט קומען די ווסת פארדעם האבן זיי שוין נישט געוואוינט. און אזוי פארציילט ער פאר דעם רב די גאנצע מעשה. פרעגט אים דער רב, עטס האטס עפעס א חשבון אז עטס זאלטס ענק מגייר זיין? זאגן זיי ניין, אונז האמיר נישט קיין שום חשבון אויף גיור, אונז וויל מיר נאר זעהן די אלע זאכן וויאזוי דאס קומט זיך אינאיינעם מיט. עניני רפואה. און וואס מעדיקל סייענס העט עררייכן פון דעם. בקיצור פרעגט ער נו וואס זענט עטץ געקומען צו די מסקנא, זאגט ער אזוי זעמער געקומען צו א מסקנא אז ווען איינער היט אפ נדות האט ער נישט די אלע דזשערמס און וויירוסעס, די באצילן מיט די וויירוסעס וואס מען קעטשט פון א פרוי וואס זי איז א נדה און מען וואוינט מיט איר.

א גאנצע אריכות אז מיט היינט מיט די מייקראסקאופס און מיט די אלע ריסערטש זענען זיי דערגאנגען אז נאכדעם ווען די בלוט הערט אויף צו קומען זיבן טאג נאכדעם איז ערשט די פרוי ריין אינגאנצן פון אלע דזשערמס און פון אלע וויירוסעס און דעם וועט מען פארשטיין פארוואס דער הייליגער באשעפער האט אונז געזאגט אז שבעת ימים תהיה בנדתה. דאס איז וואס דער הייליגער באשעפער האט אונז געזאגט אז מען דארף זיך פורש זיין זיבן טאג.

אז ס'זאל נישט קענען אריינקומען פון אינדרויסן דזשערמס אדער וויירוסעס, און אויכעט אזוי ווי ס'וואשט זיך ארויס די דם נידות גייט אלע שמוץ ארויס. למעשה זאגט דער גוי ווייטער פארן רב אזוי, די בדיקות לויט די הלכה פון די שבעה נקיים און אויכעט די הפסק טהרה מוז זיין דווקא מיט א ווייעכע קלאוט, פון אויסגעוואשענע קאטן. יעצט אויסער דעם וואס ס'מאכט א בדיקה, טוט עס אויסרייניגן די אלע דזשערמס מיט די אלע וויירוסעס פון דעם פלאץ, פונעם אותו מקום. יעצט, ס'מוז נישט זיין אז ס'זאל זיין רויט, ווייל טאמער נישט דארף מען דאך איבערמאכן די בדיקה. נאר זעט אויס די דזשערמס קומען אין אלע דיפרענט קאלערס, אמאל האט מען דאס נישט געקענט דערגיין. יעצט ווען מ'מאכט די הפסק טהרה וואס מ'גייט אריין און מ'טוט שיין ארומווישן די וועדזשיינע, מ'ציט עס אויס א. ביסל, און מען הייבט אן אויף איין פלאץ און מען דרייט עס שיין ארום, אלל די וועי אראונד, און דאס האט אזא נעיטשער אז ס'ציעט זיך אויס, ווייל ס'איז געמאכט ס'זאל זיך אויסציען, ווייל ווען דער מאן גייט אריין דארטן זאל זיך עס פארברייטערן, און נאכדעם ווען דער מאן ענדיגט אריינצולייגן זרע זאל עס נישט ארויסרינען, איז דאס ציעט זיך נאכדעם צוזאם, אבער אז דו מאכסט די בדיקה פון די הפסק טהרה, מאכסטו שיין ארום און דו שפרייטסט עס אויס, נעמסטו ארויס יעדן מין.

דער דאקטאר פארן רב אז פרישה סמוך לוסת וויבאלד ס'קומט שוין די צייט פונעם נייעם מחזור קומט אויס אז די וויירוס האט זיך אזוי געשטארקט אז ס'הייבט שוין אן צו קומען איז אפילו ס'נאכנישט אראפגעקומען און ס'נאכנישט ארויסגעקומען לאויר העולם נאר ס'נאך אין די וועדזשיינע אינעווענדיג איז ווען ס'קומט אראפ דעמאלטס כאטשיג מ'זעהט עס נאכנישט אבער אינעם רחם איז שוין פול פונעם דזשערם און די וויירוס. עפעס מיט. יעצט זאגט ווייטער דער דאקטער פארן רב די טבילה, זיי זענען געגאנגען נאר אין מי גשמים ווייל זיי האבן פעסטגעשטעלט מיט גרויסע טעכנאלעדזשי אז נאר מי גשמים נעמט אראפ פון די פרוי די דזשערמס און די וויירוסעס, יעצט איך האב ענק שוין דאס געזאגט, ביים פריעריגן שיעור אז ס'איז דא אזאלכע געוויקסן וואס נאר מי גשמים מאכט ס'זאל וואקסן. יעצט לכאורה מי מעיין איז דאך אויך די זעלבע ווייל די תורה זאגט דאך ס'איז כשר, אבער זעהט אויס זייער טעסט איז נישט געגאנגען אויף מי מעיין. אבער אין אמת'ן, איך טענה דאך אז היינט איז זייער שווער צו טרעפן א אמת'ן כשר'ן מעיין, מ'זאל וויסן א חילוק צו ס'איז מי תמצית צו ס'איז מי מעיין, און ס'קומט זייער אסאך וואסערן זענען ריראוטעד. איז ממילא זייער שווער דאס צו דערגיין. אין קעמפ האט מען גע'טובל'ט אלע גרויסע כלים אין די לעיקס, שפעטער איך בין עלטער געווארן בין איך ארום געגאנגען, כ'מיין איך האב שוין געקענט מקוואות, בין איך ארום געגאנגען כ'האב געזען די אלע לעיקס איז ריראוטעד מיט אזאלכע אייזענע, קאריגעיטעד פייפס, כ'האב דעמאלטס געזאגט. פאר די וואס האבן געפירט די קעמפ האבן זיי מיר געזאגט ביסט גערעכט, מיר זעמיר געגאנגען אין סיטי האל זיי האבן געוויזן ס'איז אלעס שאובין, עס איז זייער שווער אויף א מעיין היינט ווי מען זאגט צו וויסן וואס די סטעטוס איז אבער מי גשמים אז ס'איז געמאכט כשר קען יעדער וויסן. יעצט פאר אכציג יאר צוריק איז געווען דא אן ארגענעזעישאן וואס זיי האבן צוגעהאלפן אז פרויען זאלן וועלן גיין אין מקווה אזוי ווי ועד הארצי אין ארץ ישראל זיי האבן געטוהן אז מען זאל וועלן גיין אין מקווה. און דעמאלטס איז דאך געווען אין די בראשית יארן, הונדערט יאר צוריק און אכציג יאר צוריק, האט יעדער אנגעהויבן, וואס ברויכט מען דאס, וואס פעלט דאס אויס, מען קלינט זיך אפ, מען וואשט זיך אפ, ס'איז געווען דא א גרויסער פראפעסאר, אין א אידישן האספיטל אין בארא פארק, דעמאלטס האט עס נאך נישט געהייסן מיימאנעדיס, איז די ארגענעזעישאן וואס זיי האבן מעודד געווען פרויען זאלן גיין אין מקווה, ברענגען זיי א בריוו פון דעם פראפעסאר, וואס האט געהענדלט אסאך אידישע פרויען וואס האבן געהאלטן טהרת המשפחה, אז. צענליגע יאר וואס ער איז א גיינעקאלעדזשיסט אין די האספיטל און ער האט נישט געטראפן אפילו איין קעיס וואס א אידישע פרוי וואס האט געהאלטן טהרת המשפחה זאל האבן יוטערעס קענסער, יוטערעס איז אויכעט א נאמען פאר די וואם, די וואם הייסט יוטערעס. און אויך דער רחם, ס'האט געהיט היסטערי ווייל יעדער איז געווען ביזי מיט דעם אז ס'איז נישט געווען אפילו איין קעיס פון א פרוי וואס האלט טהרת המשפחה און זאל האבן יוטערעס קענסער. די זעלבע האט וועד הארצי למען טהרת המשפחה אין ארץ ישראל פון צענליגע דקטוירים די זעלבע סטאדי. זיי האבן אויכעט א גאנצע באשרייבונג פון גרויסע דקטוירים וואס זיי באשרייבן דעם גאנצן סייקל פון די פרוי, די פיריעד פון די פרוי, זאגן זיי אז ווען די פרוי באקומט די וסת איז דא דריי סטעידזשעס, סטעידזש נאמבער וואן, אז ווען זי באקומט די וסת, איז דא אזא דינע לעיער וואס דאס נעמט ארום דעם גאנצן רחם פון אינעווענדיג, און פון דעם הייבט אן צו פאלן שטיקער, און די בלוט רייסט דורך דעם רחם און ס'פאלט אראפ אינאיינעם מיט דעם, וואס דאס ווערט אנגערופן דער וסת, און ווען דאס פאלט ארויס ווערט אויסגעקלינט דער גאנצער רחם פון אינעווענדיג, גאנצע. יוטערעס. יעצט ווען ס'איז די תקופה פונעם וסת איז דער רחם פול מיט פצעים מיט וואונדן. און פול מיט בלוט וואס רייסט זיך אפ דאס הייטל. יעצט ס'איז דארטן דא בלאד וועסעלס וואס דאס איז אונטער דעם הייטל וואס דאס פאלט אראפ די אלע בלאד וועסעלס זענען אפן און ס'קומט ארויס בלוט. מיט דעם וואס ס'קומט ארויס דאס בלוט וואשט עס אויס אלע שלעכטע באצילן, אלע וויירוסעס וואס די פרוי האט ווערט אויסגעקלינט אזוי ווי א וואש מאשין, ס'דא א וואשינג און נאכדעם איז דא די רינצינג, ס'געט א רינץ ארויס אלע שמוציגע בלוט נעמט עס מיט זיך מיט, יעצט ווען איינער וואוינט מיט א פרוי דעמאלטס צייט גייט אין זיין אבר אויך אריין, פון די אלע שלעכטע בלוטן. ס'גייט אויף זיין אבר, אינעם אבר, און דאס איז זייער זייער שלעכט צו וואוינען דעמאלטס מיט א פרוי, אויסער דעם וואס די הלכה לאזט עס נישט. יעצט, אין די צייט פון די וסת איז אויכעט די פי הרחם, דאס מיינט מען די עפענונג פון די יוטערעס, דאס הייסט די סערוויקס, איז אביסל אפן, כדי אז דאס בלוט זאל קענען ארויסגיין פונעם רחם ארויס. יעצט ווען דאס לאזט ארויס די רחם לאזט ארויס די שלעכטע בלוטן וואס זיי האבן אין זיך דזשערמס, און אז דער מאן וואוינט מיט דעמאלטס מיט די פרוי איז אפן דער פי הרחם און אלעס ווערט דעפאזיטעט אויפן מאן. יעצט איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, דער הייטל וואס ס'דעקט איבער דעם רחם געבט ארויס פון זיך אזא שטארקן חומר וואס דאס מאכט אז ס'שלאגט זיך מיט די דזשערמס וואס זיי קומען אריין פון אינדרויסן, וואס זיי קענען חלילה אנקומען ביז צום רחם און מאכן חלילה אן אינפעקשעס דיזיז. יעצט דער חומר פארלירט אבער איר כח און ער ארבעט נישט אין די צייט פון די וסת, פארוואס? ווייל וויבאלד דאס איז א שטארקע חומר, און די בלוט, וואס דאס איז א שטערקערער חומר פון דעם ווייל ס'האט אין זיך שמוציג בלוט אויכעט, טוט עס נוטרעלייזן דעם חומר וואס ס'הארגעט די באציל. קומט אויס אז בשעת א פרוי האט די וסת דארף זי זיך זייער זויבער האלטן און מאכן זיכער אז ס'קומט נישט צו קיין שמוץ פון די אוטסייד ס'זאל אריינגיין צום רחם. איז פארשטייט זיך אז זי קען נישט וואוינען מיט א מאן דעמאלטס אויך נישט. ווייל ער קען מאכן אז ס'זאל אריינקומען געוויסע שלעכטע אינפעקשאנס. יעצט, אין די צייט ווען א פרוי האט די וסת, איז וויבאלד אירע הארמאונס ווערן אנדערש, עס זעט זיך ס'איז א גאנצע מלחמה, ס'איז אזא וואש מאשין, ס'וואשט אויס, ס'טוט זיך ס'איז א גאנצע מעשה, און ס'איז גורם אז די פרוי האט זיך אירע דיפרעשאנס, אירע דיכאון, זי ווערט אזוי אפסעט, זי ווערט אראפגעלאזט. און געווענטליך אפילו א גוי'אישע פרוי עט אויך נישט וועלן דעמאלטס האבן רילעישאנס מיט איר מאן. סא דאס איז א גאנצע השתננות וואס ס'ווערט אין די גאנצן גוף פונעם מענטש. יעצט סטעידזש נאמבער טו דויערט זיבן טאג נאכדעם וואס זי האט באקומען די וסת, און דאס זענען וואס הייסט ביי אונז די שבעה נקיים. די רחם נעמט זיך צוריק בויען אזא הייטל וואס דאס איז אינגאנצען אראפגעקומען מיט די דם נידות. און ס'נעמט זיך צוריק בויען א נייעם הייטל ארום און ארום, דאס הייסט ביי אונז די שבעה נקיים. נאכדעם איז דא סטעידזש נאמבער טרי וואס דעמאלטס הייבט זיך אן, ס'דא אזעלכע קליינע קעסטעלעך וואס דאס הייסט ביצות, דאס איז א איי, א עג, און יעדן חודש איז זיך דאס מתחדש נאכאמאל, און טאמער ס'קומט זיך צאם די זרע פונעם מאן מיט די ביצות פון די פרוי, דאס איז אין דעם זמן וואס דאס הייסט ביוץ ביוץ מיינט אוויולעישן, דעמאלטס קען געבוירן ווערן א קינד. יעצט ווען ס'איז דורך די שבעה נקיים, דעמאלטס הייבט אן די רחם צוריק אויפצולעבן, ס'פראדוצירט א נייעם פילם אזא קאוט ארום זיך, די בלוטן הערן אויף צו קומען, און ממילא איז דעמאלטס זייער געזונט אז מ'זאל וואוינען מיט די פרוי, פארשטייט זיך נאכדעם אז זי גייט אין מקווה, און דעמאלטס קען זי ווערן שוואנגער, און אויכעט דעמאלטס גייט זיך אנהייבן נאכאמאל אז דער געוויסער שטארקער חומר וואס ס'קומט ארויס פון דעם האטל, וואס ס'דעקט ארום דעם גאנצן רחם, וואס דאס מאכט אז די פרוי זאל נישט באקומען קיין אינפעקשאן, דאס הייבט אן ווייטער צו ארבעטן, ס'לאזט נישט צו קיין באצילן, פארשטייט זיך אז דאס איז נאר ווען דער מאן איז אפגעהיטן אויכעט, ווייל טאמער נישט איז דא בערך צוואַנציק סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, ס'איז גאנעריע, ס'איז דא. דזשעניטעל הערפיס, עיטש איי ווי עידס, עיטש פי ווי, סיפיליס, טריקאמאניעסיס, און קלאמידיע, ס'איז דא גענוג נאך, סא דאס זענען נאר די אבות, נאכדעם איז דא תולדות, בקיצור, מ'דארף זייער וואטשן אז מ'זאל זיך האלטן קלין, מ'זאל נישט זינדיגן און טוהן וואס מ'טאר נישט. יעצט ווי לאנג האלט אן דער אויפגעבויעטע רחם? עס האלט אן ביז ווען ס'קומט די נעקסטער ווסת. יעצט למעשה, געווענטליך א פרוי זעהט געזעץ, לאמיר זאגן צו אַכט און צוואַנציק צו צו דרײַסיק טאג, איז ביז דעמאלטס איז די פרוי ריין פאר איר מאן, אבער די אוויולעישן הערט זיך אויף, איך וועל רעדן א גאנצע אריכות וועגן דעם, ממש ביז אפאר טעג נאכדעם ווען ס'האט זיך צוריק געבויעט נאך די שבעה נקיים, ווען ס'האט זיך צוריק געבויעט די גאנצע רחם. וועגן דעם איז דארף א פרוי זייער אבאכט געבן זי זאל נישט מעכב זיין קיין טבילה, ווייל ס'אינגאנצן דא אפאר טעג ווען זי קען נתעבר ווערן. ס'איז דא א יונגערמאן האט מיר דערציילט אז ער האט נישט געהאט יארן קינדער האט אים די רב געגעבן אן עצה אז ער זאל וואוינען יעדע נאכט אבער כ'האב אים געזאגט ניין האסט געדארפט וואוינען פֿיר מאל א נאכט ווייל ס'וועט דיר אייניג העלפן איין מאל א נאכט צו פֿיר מאל האסט געדארפט וויסן ווען די אוויולעישן איז איך האב אים געשיקט צו א דאקטער די דאקטער האט עס אויסגערעכנט מיט א טערמאמעטער און היינט האט ער א שטוב מיט קינדער וועגן דעם דארף מען זייער וויסן די אלע זאכן אליין ווייל די רב איז נישט קיין דאקטער. יעצט וויל איך צוריקומען אביסל רעדן נאכאמאל פון די אלע דריי סטעידזשעס אין די הלכה'דיגע חומר וענינים פון וואס ס'געשעהט. יעצט איז אזוי, ביים ערשטן סטעידזש ווי די פרוי בלוטיגט איז א סכנה צו וואוינען מיט איר און ס'איז אויכעט דא אן איסור פון נידות, נאר דעמאלטס וועט אפילו א נארמאלער גוי נישט וואוינען מיט די פרוי ווייל ער קען נעמען אינפעקשעס דיזיזעס פון איר, זי קען נעמען פון אים. איז. מכל שכן נאך א איד וואס ער איז מצווה ועומד מהר סיני טאר זיכער אין דעם ערשטן סטעידזש ווען די פרוי בלוטיגט זיכער נישט האבן צו טוהן מיט איר גארנישט און קריבות און חיבוק ונישוק איז אויך אסור נאכדעם ביים צווייטן סטעידזש דאס הייסט די שבעה נקיים איז זי פונקט די זעלבע נידה גארנישט קלענער ווי זי איז געווען ווען זי בלוטיגט. דער חילוק איז נאר אז זי האט אויכעט דיזיזעס און אינפעקשעס דיזיזעס נאר ס'איז נישט אזוי קענטיג מ'זעהט עס נישט ווייל ס'רינט נישט פון איר אבער לויט ווי סיי די דאקטוירים געבן איבער און לויט ווי ס'איז איבערגעגעבן אין די גמרא אז ביז ווילאנג זי גייט נישט צו טבילה איז זי אן איסור נידה און זי טראגט מיט זיך א טומאה און די טומאה איז זייער שעדליך. יעצט ווען ס'קומט צו סטעידזש טרי, ס'איז פארדעם דארף מען טוהן וואס ס'שטייט אין די הלכה, און מען רעדט אז זי האט שוין געווארט חמש ימי טומאה, אדער פאר די ספרדים פיר ימי טומאה, און נאכדעם האט זי געמאכט א הפסק טהרה מיט א מוך דחוק גאנץ ביין השמשות, און נאכדעם האט זי געמאכט. יעדן טאג בדיקות אין די פרי און ביינאכט, און נאכדעם איז זי געגאנגען צום בית הטבילה און זי האט געמאכט דארטן חפיפה און מען האט זיך בודק געווען, און נאכדעם האט זי זיך געטובל'ט אין א מקווה כשרה וואס איז געשטאנען א א עומדת על גבה צו זען צו אלעס איז אריין אונטערן וואסער, די האר מיט אלעם. און זי קומט ארויס, דעמאלטס איז זי הערשט טהור, און דעמאלטס, אזוי ווי פאר די פרוי ארבעט זיך יעצט אויף די רעכט. און זי עט האבן אשה מזרעת אודם און איש מזריע לובן, עט ווערן אינאיינעם די זאמען פונעם מאן וואס דאס איז ווייס מיט די זאמען פון די פרוי וואס דאס איז רויט, און ס'עט אי"ה געבוירן ווערן קינדער, יונגלעך און מיידלעך, און דאס איז די תכלית הבריאה, און דאס איז וואס דער אייבערשטער ערווארט פון אונז. אונז. יעצט אין דעם קען מען אויכעט זעהן וואס א פרוי גייט אלס דורך מיט די פיריעד מיט די ווסת, ס'שטייט אין שלחן ערוך ווערט געברענגט אז א אישה האט א ווסת איז דארטן דא אין מסגריים אין פערענטעסיס אן אורח אבער דאס איז נישט קיין געווינטשענער אורח ס'איז זייער א שווערער אורח על כל פנים קען מען פארשטיין די מוד און די געוויסע טשעינדזשעס אין א פרוי אינעם חודש, און מען דארף דאס וויסן ווייל מען דארף וויסן וויאזוי אומצוגיין, מען קען נישט אומגיין כסדר מיט די פרוי מיטן זעלבן עדיטוד א גאנצן חודש, ס'מוז זיך טשעינדזשען, ווען מען זעט זי איז אביסל דאון דארף מען טרייען אדער זי, ווי מען זאגט, נישט מצער זיין, אדער אמאל דארף מען זי אביסל אויפליפטן אויך. און אין די אדער הענד קען מען זעהן די גדלות השם, מען דערציילט אז דער אלטער פון קעלם האט אמאל מסביר געווען וואס איז די טיפקייט פון א אשר יצר, וויאזוי א מענטש עסט אביסל, נאכדעם טוט עס דער מאגן צו צוקלאפן און פארדייען, און ס'גייט אריין, דער אייבערשטער האט געמאכט אז יעדע זאך גייט ווי ס'דארף גיין, דאס גייט צום מח, דאס גייט צו די הענט, דאס צו די פיס, דאס צום בלוט, און דאס צו די קישקע, און דאס. צו די חלב, יעדע זאך האט פונקטליך ווי ס'גייט כדי דער גאנצער גוף זאל קענען וואקסן, בקיצור ער האט עס אזוי צו צעלייגט א שעה צייט די גדלות השם דעם גאנצן סיסטעם וויאזוי ס'ארבעט ווען מ'עסט ביז ס'קומט ארויס, און די זעלבע איז ביים טרינקען ווי ס'גייט יעדע זאך צום הארץ און דא און אלעס, זאגט ער קומט אויסעט אז ווען איינער מאכט אן אשר יצר ער האט געקענט ארויסגיין קומט אים א מזל טוב. סאיז א גאנצע פאבריק האט געארבעט, איטס אנבעליוועבל, די זעלבע אויכעט ווען א פרוי באקומט איר וועסט, סאיז א גאנצע פעקטערי דארט געווען, סאיז געווען א פעקטערי מיט א לעיער און די לעיער איז צו צופאלן און די בלוט האט עס אראפגעפושט און סהאט זיך אויסגעקלינט, אזוי ווי מען קלינט אויס די עסן פונעם בויך אזוי קלינט מען אויס פונעם רחם די בלוטן מיט אלעם, און ממילא קומט זיך פשוט א מזל טוב, סאיז א מוראדיגע זאך. ס'איז אנבעליוועבל חלילה ווען ס'ארבעט נישט ווי ס'דארף צו זיין איז מען דאך קראנק, און דאס איז אויך זייער א מורא'דיגע וויכטיגע זאך צו וויסן אז בשעת ווען די פרוי הייבט אן צו שוואנגערן איז טוישט זיך די גאנצע סייקל און פון די רויטע בלוט פון דעם ווערט גאר די מילך וואס דאס איז ווייס ס'ווערט נאכאמאל געפילטערט. און די פרוי זייגט עים, ס'איז אנבעליוועבל, און דער אייבערשטער שיקט אריין פונקט דעמאלטס ווען די קינד דארף עס האבן, און נאכדעם הערט עס אויף, ס'איז א גאנצע מעקעניזעם וואס מען קען אין דעם אריינטראכטן דאס גדלות השם, ס'איז ממש נישט צום גלייבן, איז וועגן דעם איז ווען מען רעדט אמאל פון די וועסטעס פון די אלע זאכן איז כדאי מען זאל אביסל באטאנען וויפיל גדלות השם ס'ליגט אין די אלע זאכן. און אויך וויפיל חבלי לידה א פרוי גייט דורך, מען מיינט חבלי לידה מיינט זי האט יעצט די בעיבי דאס איז די חבלי לידה, דער אייבישטער האט עס שוין צוגעשטעלט פון ווען זי איז צוועלף יאר אלט האט ער שוין געמאכט זי זאל באקומען איר וועסט, ס'זאל זיך דרייען, ס'זאל ווערן שטערקער דער גוף, ס'זאל עס קענען אויפארבעטן, ביז נאך אסאך יארן ווערט עס פערפעקט. און די זעלבע אויכעט פארן מאן, דער אייבערשטער גיבט פארן מאן זרע, און ער מאכט אז פון ווען ער ווערט זיבן אכט און ניין יאר אלט זאל ער שוין באקומען זרע, און דאס איז אלעס איז געמאכט אויף די פיוטשער אז ווען ער וועט זיין בן שמונה עשרה לחופה, אדער ער וועט טרעפן א שידוך אביסל שפעטער, זאל עס זיין ווי מען זאגט אז ס'איז דא אינעם גוף און ס'איז גרייט אז מען זאל קענען דערפון האבן קינדער. בקיצור, איז דער דאקטער שרייבט דא אין זיין בריוו, לויט די היסטאריע איז ער געוען צענליגע יארן א דאקטאר פאר פרויענישע זאכן, ער האט קיינמאל נישט געטראפן א אידישע טאכטער וואס האט געהאלטן טהרת המשפחה און זאל האבן יוטערעס קענסער, ס'איז אויך דא נאך א נאמען פאר די יוטערעס איז די רחם, די וומב. דאס הייסט די יוטערעס, און קיינער האט נישט געהאט קיינמאל קיין קענסער, און ער זאגט אז ער האט געשריבן אין די גאנצע וועלט צו אלע דאקטוירים וואס זיי האבן אידישע פעישענטס און דער וואס נאט וואן קעיס אף יוטערעס קענסער. שרייבן זיי ווייטער דא אין בריוו די טהרת המשפחה שרייבן זיי אז לעצטנס האט זיך געמאכט זייער אסאך קאפלס וואס זיי האבן יא באקומען די קענסער די דאקטוירים האבן אנגעהויבן נאכצוגיין וואס דאס איז זענען זיי געוואויר געווארן אז נישט יעדער איד האלט טהרת המשפחה. יעצט באמת האב איך דאס נאר געברענגט סתם אז מען זאל האבן אביסל א ידיעה. נאך רעדן נאך מער באריכות וועגן דעם, אבער די עיקר פארוואס א איד דארף האלטן די תורה איז נישט ווייל ס'איז געזונט, ווייל אפילו ווען ס'איז נישט געזונט האלט מען אונז אויך די תורה, וחי בהם ולא שימות בהם, אבער ס'איז דא זאכן וואס מ'מוז זיך מוסר נפש זיין, נידה איז א זאך וואס מ'איז זיך מחויב מוסר נפש צו זיין, ס'איז איינע פון די דריי חמורות, גילוי עריות. איך זאג עס נאר סתם אז מ'זאל האבן א ידיעה ווי ווייט. דער אייבערשטער האט אונז געגעבן משפטים חוקים און משפטים ותורות אמת, און דאס איז אונזער לעבן, כי הם חיינו ואורך ימינו, מען זעט דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אז מען טאר נישט עסן קיין נבילות און טריפות, איך בין געווען אמאל אין סלאון קעטערינג אין האספיטעל וויזיטן איינעם זאגט מיר דער דאקטער זאלסט וויסן ראביי, סעווענטי פערסענט די דזשואיש פיפל אר עפעקטעד, זאג איך אים, ס'איז זייער פארשטענדליך, דער אייבערשטער זאגט עס נישט קיין טרייפות, עס נישט קיין נבילה, און ס'איז היינט נישט דא כמעט קיין כשר פלייש, סאו אונז טוה מיר אלעס וואס שטייט אין די תורה איין וועג, טוה מיר פארקערט, און בפרט נאך וואס ס'האט צו טוהן מיט כריתות, מיט דם, מיט חלב, קיינער קערט נישט. און ווער שמועסט נאך נדות? ס'איז זייער שטארק נעגלעקטעד ביי די אשכנזים, זיכער ביי די ספרדים נישט אזוי ווייט, אבער ביי די אשכנזים איז ממש נעגלעקטעד. יעצט, די גמרא ברענגט אין מסכת נדה, דף ל' עמוד ב', דער הייליגער תנא ר' מאיר זאגט, מפני מה אמרה התורה נדה לשבעה, פארוואס דארף א פרוי ווארטן זיבן טאג ווען זי איז א נדה, זאגט ער מפני שרגיל וקץ בה, זאגט רש"י, ער איז צוגעוואוינט און ער עקלט זיך, זאגט רש"י, מאוסה עליו, ס'איז שוין, ס'איז שוין מיאוס, נאכאמאל די זעלבע, נאכאמאל די זעלבע, אמרה תורה, זאגט די תורה, תהי' אסורה שבעת ימים, זאל זיין אסור זיבן טאג, כדי שתהי' חביבה על בעלה, זאל זיין אזוי באליבט אויף איר מאן, כבשעת כניסתה לחופה, אזוי ווי ווען זי איז אריין די ערשטע מאל אין די חופה און זי איז געווען זייער געליבט. פאר אים, איז ממילא האט דער אייבישטער געמאכט אז מען זאל נישט קענען וואוינען א האלבן חודש און דעם אנדערן האלבן חודש צו זיין אזוי געליבט צו אים אזוי ווי זי האט יעצט דאס ערשטע מאל חתונה געהאט, זי איז אזוי ווי א כלה וואס זי קומט אהיים פון נאך די וועדינג האל און ער האט זי ליב מיטן גאנצן הארץ. יעצט וועט מען פארציילן א מעשה. ביי אונז אין די משפחה איז דא איינער וואס די מיידל איז געווען נאך מסתם זיבעצן אפשר זיבעצן א פערטל יאר אלט, און דער בחור איז שוין געווען צוויי און צוואַנציק, איין און צוואַנציק צו צוויי און צוואַנציק יאר אלט, בקיצור ער איז אריין צום רעבן אז ס'קומט זיך אים א מזל טוב, נו ער איז א חתן, זאגט דער רבי נו און ווען גייט מען חתונה האבן, ס'איז א זאך וואס דער רבי האט קיינמאל נישט געפרעגט, איך מיין יא חתן מזל טוב, פרעגט דער רבי ווען גייט מען חתונה האבן, זאגט יענער ער האלט די כלה נאך זייער יונג און דער מחותן וויל מסתם נאך ווארטן א יאר. שוין א יאר און א האלב האט דער רבי געמאכט קולות מען זאל שוין שטעלן די חופה, זאגט אים ר' אביש שוין, זאגט ער איך מיין ביז א חודש צוויי, איך וויל אבער נישט מער פון דעם, דער עולם האט געמיינט אז דאס האט צו טון וויבאלד די כלה געווען זייער יונג און דער חתן איז שוין געווען עלטער איז במילא די כלה האט זיך נישט געאיילט, ס'הייסט די כלה'ס צד האט זיך נישט געאיילט, און דער רבי האט יעצט געמאכט א פרעשור א לחץ אז מען זאל מאכן די חופה רייט עוועי, און אזוי איז טאקע געווען, מען האט חתונה געמאכט ביז בערך א חודש, חודש און א האלב. און למעשה דער יונגערמאן האט חתונה געהאט און ער האט געהאט א קינד ממש צו ניין חדשים און שוין, אבער קיינער האט נישט פארשטאנען וואס איז דעם רבי'ן געגאנגען אזוי אין לעבן, דער סוף איז געווען דער קרוב אונזערע קרוב משפחה האט אפגעלעבט א גאנץ לעבן מיטן ווייב און דאס איז געווען די איינציגע קינד וואס זיי האבן געהאט א בן יחיד, ווייל יעדע זאך האט א צייט. און דער צדיק האט עס געזעהן האט ער געכאפט די צייט, ווייל קען זיין ווען ס'וועט פארשפעטיגט ווערן נאך א חודש צוויי און דריי וואלט קיינמאל נישט געקומען צו א פונקט אז זאל קענען אפילו האבן איין קינד, איך זאג עס וועגן דעם ווייל מ'האט מיר גערעדט דא ביים שיעור מ'דארף ביי די אוויולעישן ווען ס'קומט די צייט. וואס די פרוי קען שוואנגער ווערן, דארף מען מורא'דיג מורא'דיג זיך מזרז זיין צו טבילה, און ס'דא פרויען וואס זיי זאגן פארן מאן כ'וועל נישט גיין אין מקווה טאמער דו וועסט מיר נישט קויפן א פרעזענט, טאמער נישט דאס, טאמער נישט יענץ, צו סטראשענען מיט אלעם, די אלע זאכן זענען מורא'דיג הארב און מען שפילט זיך ארום מיט זייער הארבע עניינים. די אידן זענען געווען אין מצרים, זיי האבן נישט געזען די לייט עט די ענד אוו די טאנעל, זיי האבן נישט געגלייבט זיי זאלן נאכאמאל ארויסגיין פון דארטן, און פון דעסטוועגן דאך האבן זיי זיך מזרז געווען צו האבן קינדער, און זיי האבן אראפגעברענגט דעם דור, די וואס זיי האבן מקבל געווען די תורה, דעם דור וואס דער אייבערשטער האט די גאנצע וועלט באשאפן פאר זיי, ווען נישט די תורה האט דער אייבערשטער נישט געדארפט האבן די גאנצע וועלט. און זיי זענען געווען די וואס זיי האבן מקבל געווען די תורה. אוודאי אונז טוהן מיר עס ווייטער, אונז פירן מיר עס ווייטער, און אונז פלאגן מיר זיך אויף די תורה, אבער. זיי זענען געווען דער דור וואס זיי האבן מקבל געווען די תורה, און זיי זענען אויך געווען די זעקס הונדערט טויזנט וואס זיי האבן.

געברענגט די תורה אויף די וועלט, ס'איז געווען זעקס הונדערט טויזנט מענטשן און זעקס הונדערט טויזנט אותיות התורה. יעדער איד פון די זעקס הונדערט טויזנט וואס זענען ארויס פון מצרים און זיי האבן געזען דעם באשעפער זה קלי ואנוהו ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, דאס איז אונזער הייליגע תורה. סאו דארף מען זען אז מען זאל צושטעלן אין דעם גרויסן גלות ווי אונז זעמער יעצט זאל מען אויך צושטעלן אזא דור וואס זיי וועלן זיין אם ירצה השם ראוי מקבל צו זיין פני משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.